מסכת שבת דף סמך ה' עמוד ב' די שיעור הייבט זיך אן עמוד א' פינף שורות פון אונטן. אין די משנה איז געשטאנען הבנות יוצאות בחוטין אז מען מעג ארויס גיין מיט די פעדעמען וואס מען האט אריין געלייגט אין די לאך פון די אויער, ברענגט אבער די גמרא אבוה דשמואל די טאטע פון שמואל ער האט געהייסן אבא לא שביק להו לבנתיה דנפקן בחוטין ער האט נישט ארויס געלאזט זיינע טעכטער זאלן ארויס גיין שבת מיט די בענדעלעך אין די אויער מען וועט זען פארוואס כאטשיג די משנה זאגט אז מען מעג, ולא שביק להו גניאן גבי הדדי ער האט אויך נישט געלאזט זיינע טעכטער ווען זענען נאך געווען מיידלעך זאלן שלאפן צוזאמען אויף איין בעט, און א דריטע זאך ועביד להו מקוואות ביומי ניסן, און ער האט זיי אוועק געשטעלט און געמאכט פאר זיינע טעכטער א מקווה, איז דא צוויי אופנים אדער האט ער געמאכט א גריב ווי ס'האט זיך אנגעזאמעלט דערין מי גשמים, א מקווה. אדער האט ער געגראבן א גריב און ער האט ממשיך געווען אריין אין די גריב די וואסער פון די פון די נהר פון די טייך. ביומי ניסן, דאס איז געווען אין די טעג פון ניסן, וואס דעמאלטס האט ער זיי געמאכט די מקוואות, ווייל ער האט זיי נישט געלאזט זיך טובל'ען אין נהר פרת, באלד וועט מען זעהן פארוואס, ומפצי, און ער האט געמאכט אזעלכע מחצלאות, אז זאלן זיך קענען שטעלן, בשעת זענען יא געגאנגען אין מקווה אין נהר פרת, ביומי תשרי אין די טעג פון תשרי, וואס דעמאלטס האט ער זיי יא געלאזט דארטן זיך טובל'ען אינעם טייך, אבער ער האט אוועקגעשטעלט אז בשעת ווען זיי טובל'ען זיך, זאלן זיי שטיין אויף אזעלכע מחצלאות. כדי ס'זאל זיך נישט אנקלעבן אין זייער פיס די טיט וואס געפינט זיך דארטן אויף די נהר, און ס'קען נאך זיין א חציצה ביי די טבילה. פרעגט די גמרא לא שביק להו יוצאות בחוטין, והא אנן תנן הבנות יוצאות בחוטין, אין די משנה שטייט דאך קלאר אז מ'מעג יא, פארוואס האט ער נישט געלאזט? ענטפערט די גמרא בנתיה דאבוה דשמואל די טעכטער פון אבוה דשמואל, דאס מיינט די שוועסטער פון שמואל, דצבעונין הוו, זייערע בענדלעך וואס זיי האבן געהאט אין די אויער זענען געווען שיין קאלערדיג, איז עס געווען אזוי ווי א תכשיט, און דא איז שוין געווען א חשש אז זיי וועלן עס וועלן ארויסשלעפן פון די אויער צו ווייזן פאר זייערע חבר'טעס, און מען וועט עס קומען מטלטל זיין ברשות הרבים ד' אמות. אין אונזער משנה ווען ס'איז געשטאנען בחוטין רעדט מען פון פשוט'ע פעדעמער, וואס איז נישט דא וואס צו ווייזן, און דעריבער מעג מען גיין דערמיט, און די משנה האט טאקע צוגעלייגט אז מען מעג אפילו גיין מיט קוצים אויכעט, ווייל כאטשיג די בענדלעך איז א שענערע זאך ווי די קוצים, א קוץ איז דאך בכלל נישט קיין שיינע זאך, א בענדעלע איז בעצם די בענדעלע שיין, אבער מען מיינט נישט אז ס'איז א שיינע בענדל וואס איז דא עפעס צו ווייזן דערויף, ווייל מען רעדט פון א פשוט'ע בענדל וואס איז נישט קאלערדיג און ס'איז נישט דא קיין חשש פון עס אראפנעמען אום שבת. נעקסטנס האבן מיר געלערנט אז לא שביק להו גניאן גבי הדדי האט נישט געלאזט זיינע טעכטער שלאפן צוזאמען, פרעגט די גמרא לימא מסייע ליה לרב הונא, זאל איך ברענגען פון דעם א ראיה צו דעם אמורא רב הונא, דאמר רב הונא, נשים המסוללות זו בזו, פרויען וואס רייבן זיך איינער אויפן צווייטן, ווי רשי זאגט משום תאוות תשמש, טוען זיך רייבן זייער נקבות איינער אויפן צווייטן. דא גיימיר אריבער צו דף סמך ה' עמוד ב', פסולות לכהונה, איז אזא פרוי טאר נישט חתונה האבן, האט רשי געלערנט אז לכהונה מיינט מיט א כהן גדול, ווייל ביי כהן גדול איז דאך דא א דין אז ער דארף נעמען דווקא א בתולה, און הגם די פרויען וואס האבן דאס געטון פארלירן נישט זייער בתולים דערפון, אבער ער האט געהאלטן אז דאס הייסט שוין נישט קיין געהעריגע בתולה. אויב אזוי זאל איך דיר יעצט זאגן אז ס'וועט זיין א ראיה אז אבוה דשמואל האט אויך אזוי געהאלטן, און פארדעם האט ער נישט געלאזט זיינע טעכטער שלאפן צוזאמען ווייל ער האט מורא געהאט אז זיי וועלן זיין מסוללה זו בזו, און הגם רש"י רעדט שוין אויס אז אין די צייטן פון שמואל איז שוין נישט געווען קיין כהן גדול, ס'איז נישט נוגע געווען להלכה אויף דעם ענין חתונה צו האבן מיט א כהן גדול, אבער פון דעסטוועגן דאך זעט מען דאך אז דאס איז א ענין פון זנות, ווייל דו זעסט דאך אז זי הייסט שוין נישט קיין בתולה שלימה און זי טאר שוין נישט חתונה מיט א כהן גדול, איז עס א מיאוס'ע זאך, און פאר דעם האט ער נישט געוואלט זאלן צוקומען צו דעם האט ער זיי נישט געלאזט שלאפן צוזאמען, על כל פנים זאל איך יעצט ברענגען א ראיה אז אבוה דשמואל האט אויך געהאלטן ווי רב הונא. אויף דעם זאגט די גמרא לא, ס'איז בכלל נישט קיין ראיה, אין אמת'ן וועל איך דיר זאגן אז אבוה דשמואל האט געהאלטן אז נשים המסוללות ווערן נאך נישט אויס בתולה און זיי קענען יא גיין וואוינען מיט חתונה האבן מיט א כהן גדול איי פארוואס האט ער נישט געלאזט זיינע טעכטער דאס טוהן סבר ווייל ער האט געהאלטן כי היכי דלא לילפן גופא נוכראה אז זיי זאלן זיך נישט צוגעוואוינען און שפירן א פרעמדן גוף און אזוי וועלן זיי זיך צוגעוואינען צו די תאווה פון תשמיש און נאכדעם וועלן זיי עס קומען טוהן מיט מענער. למעשה תוס' און נאך אנדערע ראשונים קריגן אויף רש"י און זיי לערנען אז פסולות לכהונה מיינט טאקע אז זי ווערט פסול לויט רב הונא פאר יעדן כהן ווייל ס'איז דאך דא א דין אז אשה זונה לא יקחו אז א כהן טאר נישט וואוינען מיט א זונה און רב הונא האט געהאלטן אז דאס ווען צוויי פרויען וואוינען צוזאמען הייסט עס אויכעט אז זי ווערט דערמיט א זונה. למעשה זאגט שוין די גמרא מסכת יבמות אז די הלכה בלייבט נישט ווי רב הונא. און אזוי פסק'נט טאקע דער רמב"ם אין הלכות איסורי ביאה אז אפילו זי איז געווען א נשים המסוללות זו בזו מעג זי וואוינען מעג זי גיין חתונה האבן צו א כהן גדול כאטשיג זיי ווערן נישט אסור לכהונה שטייט שוין אין שלחן ערוך אין אבן העזר סימן כ' סעיף ב' זאל מען זאגן די לשון המחבר נשים המסוללות זו בזו אסור דאס איז א איסור וממעשה ארץ מצרים שהוזהרנו עליו די תורה זאגט דאך אין פרשת אחרי כמעשה ארץ מצרים לא תעשו דאס איז דאך איינע פון די מיאוס'ע זאכן וואס מ'האט געטון אין מצרים, און וראוי להכותן מכת מרדות הואיל ועשו איסור, ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה, ומונע הנשים הידועות בכך מלהיכנס לה ומלצאת היא אליהן. און כדי צו פארשטיין די קומענדיגע שטיקל גמרא מ'עט קודם מקדים זיין אז כדי מ'זאל וועלן טובל'ן א מענטש אדער א כלי שטייט אין די תורה אך מעין ובור מקווה מים, מעיין דאס איז א קוואל, א נאטירליכע קוואל, און בור מקווה מים איז פשוט א גריב וואס האט זיך אנגעזאמעלט וואסער דערין, רעגן וואסער. די תורה זאגט דאך קלאר אז א קוואל איז א כשר'ע מקווה, און די טבע פון א קוואל איז אז ער איז זוחל, ער שטייט נישט אויף איין פלאץ רואיג, נאר ער פליסט א גאנצן צייט פון איין פלאץ אויפן צווייטן, די וואסער רוקט זיך, און די תורה זאגט קלאר אז דאס איז א כשר'ע מקווה, פון דעסטוועגן נאך איז אבער ביי מקווה מים אנדערש די דין אז ס'איז נישט מטהר בזחלין, דאס מיינט אז אויב די וואסער פון די מקווה שטייט נישט אויף איין פלאץ נאר ס'רינט, ס'רוקט זיך פון איין פלאץ צום צווייטן, דעמאלטס הייסט עס נישט קיין טהרה, און ס'מוז זיין דווקא באשבורן, אשבורן מיינט אז ס'איז אנגעזאמלט אויף איין פלאץ און ס'שטייט רואיג. און דאס לערנט מען ארויס פון די ווארט אך מעיין, דווקא א קוואל איז די דין אז ס'מעג זיין זוחלין, אבער ביי מקווה מים מוז טאקע זיין מקווה אז ס'מוז זיין אנגעזאמלט און שטיין אויף איין פלאץ רואיג. מ'האט דאך געלערנט אז ועביד להו מקווה ביומי ניסן, אז דער טאטע פון שמואל האט געמאכט פאר זיינע טעכטער מקוואות זאלן זיך קענען אין דעם טובל'ען אין די טעג פון ניסן, זאגט די גמרא מסייע ליה לרב, דאס וועט שטיצן די שיטה פון רב, דאמר וואס ער זאגט, דאמר רב, מיטרא במערבא סהדא רבה פרת. ווען ס'גייט א רעגן אין ארץ ישראל, מערב איז דאך מערב זייט פון בבל וואס דאס איז ארץ ישראל, איז די אידן פון בבל קענען דאס וויסן און זיי האבן א גרויסע עדות אויף דעם, סהדא רבה, ווער איז זייער גרויסע עדות? פרת, די טייך פרת זאגט עדות. דער נהר פרת שטייט דאך אויף מזרח זייט פון ארץ ישראל, און דאס ציט זיך אריין ביז בבל, און ווען די אידן אין בבל האבן געזען אין די ווינטער אז דער נהר פרת ווערט אנגעפילט, כאטשיג עס האט נישט גערעגנט דארטן אין בבל, האבן זיי פארשטאנען אז ס'גייט א רעגן אין ארץ ישראל, און פון די רעגן וואסער וואס גיסט זיך אין ארץ ישראל, שטרוימט עס אריין אריין אין די נהר פרת ביז בבל. פון דעם וואס אבוה דשמואל האט געמאכט מקווה'ס פאר זיינע טעכטער ביומי ניסן קען מען ברענגען פון דעם א ראיה אז ער האט אויך געהאלטן אזוי ווי רב, און אויב אזוי איז דא א פראבלעם. סבר, ער האט געקלערט, דא דארף מען זאגן שמא ירבו הנוטפים על הזוחלין, ווייל ס'האט אזויפיל גערעגנט במשך פון די אלע ווינטער טעג און בפרט יעצט ווען ס'קומט ניסן און ס'הייבט זיך שוין אן צו צולאזן די אלע שנייען פון די בערג וואס האט זיך אנגעזאמלט און דאס רינט אויכעט אריין אין די נהר פרת, עט זיין אזויפיל רעגן וואסער דארטן אז שמא ירבו הנוטפים על הזוחלין, איך האב מורא אז די טראפעדיגע וואסער, די מי גשמים וואס ווערט אנגערופן נוטפים וואס עס טראפט, עט יעצט ווען ס'קומט ניסן, ווען ס'עט זיין אלע רעגן וואסער פון די גאנצע ווינטער בנוסף צו די הפשרת גשמים, שלגים, די שניי וואס ווערט צולאזט, עט זיין אזוי סך, עס עט זיין מער פון דעם על הזוחלין, זוחלין מיינט די ארגינעלע קוואל וואסער וואס איז דא אין די נהר פרת. וואס אונז האמיר שוין געשמועסט אז פאר דעם הייסט עס זוחלין ווייל זיי רוקן זיך, דער נהר פרת איז א טייך וואס פלייצט, ס'פליסט, און ס'רוקט זיך, זוחל איז א לשון פון קריכן, ס'פליסט. און אויב אזוי וועט די גאנצע קוואל וואסער פון די נהר פרת ווערן בטל ברוב, און די גאנצע נהר פרת וועט יעצט זיין אזוי ווי א מקווה פון רעגן וואסער. און תוספות רעדט שוין אויס אז הגם אין אנפאנג ווען די רעגן וואסער איז נאך געווען ווייניגער, ס'איז אריינגעקומען צוביסלעך, איז יעדע ביסל רעגן וואסער בטל געווארן אין די נהר פרת, אבער שפעטער ווען ס'שטעלט זיך צוזאם אז ס'איז דא אזויפיל רעגן וואסער אז ס'דא מער רעגן וואסער ווי די נהר פרת אליין, זאג איך אז ס'וועקט זיך אויף די רעגן וואסער און זענען זיך מתגבר, און זיי זענען גאר מבטל דעם גאנצן נהר וואסער. און אויב אזוי קומט יעצט אויס אז דאס ווערט א פסול'ע מקווה ווייל די גאנצע טייך איז דאך זוחל, ס'פליסט זיך פון איין פלאץ צום צווייטן, האבן מיר דאך פריער אויסגערעדט אז ווען ס'איז א מקווה מים, רעגן וואסער, איז נאר מותר באשבורן, באשבורן מיינט ווען ס'איז אנגעזאמעלט און ס'איז רואיג, ס'שטייט אויף איין פלאץ, און וויבאלד יעצט אין די ניסן טעג האט עס נישט קיין דין ווי א קוואל ווייל אפשר איז דאך דא מער רעגן וואסער האט עס אפשר א דין ווי א מקווה, און א מקווה וואס איז זוחל איז פסול און פארדעם האט ער נישט געלאזט אין יענע טעג זיינע טעכטער זיך טובל'ען. אין די נהר פרת, און ער האט זיך געמאכט א ספעציעלע מקווה טאקע, ער האט געבויט א מקווה אדער און ער האט געווארט זאל אריינרינען דארטן רעגן וואסער, אדער האט ער עס געבויט נעבן די נהר פרת און ער האט געלאזט אריינפליסן פון די נהר פרת אין די גריב אריין די וואסער, און יעצט ווען ס'ליגט אין די גריב איז דאך שוין טאקע רואיג און ס'איז נישט זוחל און מ'קען זיך טובל'ען דערין. רש"י ברענגט דא נאך א פשט פארוואס ער האט זיי נישט געלאזט טובל'ען ביומי ניסן אין די נהר פרת, ווייל אזוי ווי אונזער היינטיגע פרויען אפילו ווען זיי זענען נאר נידות טוט מען זיי באטראכטן ווי ספק זבות אזוי ווי די הלכה איז דאך אז אפילו שרואה נישט מער ווי א טיפת דם כחרדל יושבת עליו ז' נקיים און מען פירט זיך כאילו ווי ס'וואלט געווען א זבה, און ביי א זב איז דאך דא א דין אז זיי מוזן זיך טובל'ען א זב מוז זיך טובל'ען דווקא אין א קוואל איז ממילא קומט אויס. און יעצט ביומי ניסן ווען דער טייך איז אזוי איבערגעפילט מיט רעגן וואסער איז דאך ווערט דאך בטל די נהר פרת וואס דאס איז א קוואל ווערט יעצט בטל קומט אויס אז דאס איז נאר א מקווה פון רעגן וואסער וואס א זבה איז נישט כשר אין דעם זיך צו טובל'ען און דעריבער מוז מען טייטשן לויט די פשט אז די אבוה דשמואל ווען ער האט זיי געמאכט פאר זיי מקווה'ס מיינט עס צו זאגן אז ער האט געמאכט פאר זיי א קוואל ער האט געגראבן פאר זיי א געהעריגע קוואל זאלן זיך קענען טובל'ען אלס א זבה. למעשה זאגט רש"י אז מען קען נישט אזוי איינזעצן ווייל למעשה איז דא א בפירוש'ע תוספתא וואס דארט שטייט חומר בזב מבזבה שהזב טעון מים חיים וזבה אינה טעונה מים חיים, די הלכה פון מים חיים שטייט טאקע אין די תורה דווקא ביי זבה און ס'שטייט נישט ביי זב. אלא מאי קען מען נישט זאגן מיט די פשט אז די פראבלעם איז ווייל ס'פארלירט די נאמען קוואל, נאר אזוי ווי אונז האבן פריער געזאגט אז ס'איז אפילו נישט קיין כשר'ע מקווה אויך נישט ווייל ס'איז זוחל, און ממילא קען זיך קיין שום טמא'נע מענטש נישט דארטן טובל'ען אין די צייט. זאגט יעצט די גמרא, פליגא דשמואל, די אבוה דשמואל, די טאטע פון שמואל, קריגט אויף זיין זון שמואל, ווייל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיברך, יעדער טייך, יעדע טייך ווערט געבענטשט פון זיין אייגענע מקור, רשי זאגט א כיפה מיינט א שטיין, דאס איז א לשון פון מקורו ומסלעו, פון זיין אייגענע שטיין, פון זיין אייגענע מקור, און נישט ווי נישט ווי אבוה דשמואל האט געזאגט אז די וואסער ווערט געבענטשט און ס'ווערט אנגעפילט די פרת ווערט אנגעפילט פון די רעגענעס, און תוס' זאגט אז הגם מ'וויאזוי קען מען דאס לייקענען מ'זעט דאך מיט די אויגן אז ווען ס'רעגנט ווערט עס אנגעפילט, זאגט תוספות אז ער האט געהאלטן אזוי ווי די גמרא מסכת תענית, שאין לך טפח יורד מלמעלה, שאין טפחיים עולים כנגדו מלמטה, אמת טאקע אז די רעגן וואסער רינט אריין, אבער למעשה קעגן דעם קומט ארויס זייער אסאך אייגענע קוועלעדיגע וואסער פון די פרת אליין, און ממילא לויט שמואל וועט קיינמאל נישט אויסקומען אזא חשש אז ס'עט זיין ירבו נוטפים על הזוחלין. לויט שמואל וואלט מען אפילו אין די טעג פון ניסן אליין אויך זיך געקענט טובל'ען אין נהר פרת, ווייל ווייל דאס האט אלעמאל א דין ווי א קוואל, ס'וועט קיינמאל נישט זיין מער רעגן וואסער דארטן. ביזדערווייל האמער דא רב מיט אבוה דשמואל קעגן שמואל. זאגט אבער די גמרא פליגא דידיה אדידיה, למעשה שמואל אליין איז זיך סותר, ווייל דאמר שמואל, שמואל אליין האט געזאגט, אין המים מטהרים בזוחלין, וואסער קענען נישט מטהר זיין א מענטש אדער א כלי וואס טובל'ט זיך אין דעם, בזוחלין אונז האבן שוין פריער געזאגט ווילאנג ס'פליסט און ס'שטייט נישט אויף איין פלאץ, אלא פרת ביומי תשרי בלבד, ער מיינט נישט דא דווקא פרת, ער מיינט נאר פרת וואס האלט אין איין קוועלן טאקע און ס'איז זוחל א גאנצן צייט, און אזוי אויך די אנדערע גרויסע טייכן, אבער נאר ביומי תשרי בלבד. וואס דעמאלטס ווייס איך אז ס'קומט שוין נישט אריין קיין פרישע רעגן וואסער און ס'האלט נאר אין איין קוועלן די טייך אליין, און דעמאלטס איז דא מער קוואל וואסער די טייך וואסער מער ווי רעגן וואסער און דעמאלטס האט עס א דין ווי א קוואל אז ס'מעג אפילו ווען ס'איז זוחל קען עס אויך מטהר זיין אבער די טעג פון ניסן איז נישט אזוי ווייל דעמאלטס האב איך מורא אז ס'איז דא מער רעגן וואסער וואס איז אריין געפלאסן און אריין גערינען פון די בערג און פון א גאנץ ווינטער, און ממילא דאמאלטס האט עס א דין ווי א מקווה, אפשר ווען ס'איז דא מער רעגן וואסער, און א מקווה איז דאך נישט מטהר בזוחלין, און אין אזא צייט האט מען מוזן טובל'ען די מענטשן אדער די כלים אין א מקווה וואס מען טוט ממשיך זיין וואסער פון די נהר אדער פון רעגן וואסער. על כל פנים דא האמער א מימרא אז שמואל אליין האלט אויכעט אזוי ווי זיין טאטן און אזוי ווי רב אז די טייך פרת ווערט יא געבענטשט פון רעגן וואסער. געשטאנען אין די משנה פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע אז זי קען נוצן אזוי ווי פאר א קנעפל א מטבע אדער א ניסל אדער א שטיינדל און זי מעג ארויס גיין דערמיט אום שבת אבער בלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת פרעגט די גמרא והא אמרת רישא פורפת אין די רישא שטייט דאך קלאר אז זי מעג עס לכתחילה טון און רשי רעדט אויס אז ס'קען נישט זיין אז פורפת מיינט אז נאר בדיעבד אויב זי האט עס געטון פאר שבת נאר דעמאלטס מעג זי ארויס גיין דערמיט אום שבת, ווייל דאס שטייט דאך שוין פארדעם אז די מדיות יוצאות פרופות, פרופות מיינט אויב ס'איז שוין אזוי געווען, א לשון עבר, אז ס'איז געווען פון פאר שבת מעגן זיי ארויס גיין אין שבת, אלא מאי אז די משנה זאגט יעצט פורפת על האבן מיינט דאס אז מען מעג דאס לכתחילה טון אפילו אום שבת, און אויב אזוי ווי קען זיין אז גלייך נאכדעם שטייט ובלבד שלא תפרוף עליהם לכתחילה בשבת דאך א סתירה מיניה וביה. אמר אביי, סיפא, דאס וואס שטייט אין דער סיפא מ'טאר עס נישט טון לכתחילה אום שבת, ארויף קנעפלען, אתאן למטבע, דארט רעדט מען נאר פון א מטבע, וויבאלד א מטבע איז דאך א חשוב'ע זאך און ס'איז מוקצה, טאר מען דאך עס נישט מטלטל זיין אין שבת, נאך מער, אפילו אויב ער איז געגאנגען און ער האט עס אנגעגרייט פאר שבת, אז איך וויל עס נוצן פאר א קנעפל אום שבת וועט עס נישט העלפן צוליב די חשיבות פון די מטבע, מילא ביי א שטיין טאקע רעדט מען טאקע אז מען האט עס אנגעגרייט פון פאר שבת, און א שטיין אז דו גרייטסט אן פאר א קנעפל, ווערט עס א קנעפל, אבער די מטבע למעשה דינט דאך ווי א מטבע, און ס'איז נישט גענוג די בלויזע מחשבה אז דו האסט געטראכט אז דו גייסט עס נוצן פאר א קנעפל פון פאר שבת, און אויף דעם זאגט די משנה אז ובלבד שלא תפרוף עליהם לכתחילה בשבת, מיינט דאס אז א מטבע איז נאר אויב מ'האט עס שוין גענוצט און מ'האט געטון א מעשה פון פאר שבת עס צו מאכן פאר א קנעפל, דעמאלטס העלפט עס ווייל דו האסט געטון דערמיט א מעשה, אבער סתם אנגרייטן איז נישט גענוג. מה שאין כן די אנדערע צוויי זאכן, א אבן און אוודאי א אגוז, וואס דאס איז נישט מוקצה, מעג מען טאקע צוקנעפלען לכתחילה אום שבת. קומט אויס אז באמת האמיר דא דריי דרגות, א אגוז איז בכלל נישט קיין מוקצה'דיגע זאך, דאס דארף מען אפילו נישט אנגרייטן פאר שבת, א שטיינדל איז גענוג אז מען גרייט עס אן במחשבה פאר שבת אז מען גייט נוצן די שטיינדל פאר א קנעפל און דאס מאכט עס שוין אויס מוקצה און מיט דעם מעג מען זיך טאקע צוקנעפלען אפילו אום שבת און ארויסגיין, און נאכדעם איז דא א מטבע וואס אויף דעם ווי צוליב די חשיבות פון די מטבע וועט נישט העלפן אז מען גרייט עס אן במחשבה פאר שבת נאר מען מוז עס טאקע בפועל צוקנעפלען, נוצן פאר א קנעפל פאר שבת, דעמאלטס ווערט עס אויס מוקצה און מען קען ארויסגיין דערמיט שבת. זאגט די גמרא בעי אביי, אביי האט געפרעגט א שאלה, אשה מהו שתערים ותפרוף על האגוז להוציא לבנה קטן בשבת, דא רעדט מען פון א פרוי וואס וויל ארויסטראגן אויף די גאס א ניסעלע, א אגוז, ווייל זי וויל עס געבן שפעטער צו עסן פאר איר קליין קינד אום שבת, אבער שבת טאר מען דאך נישט טראגן, האט זי דא אן עצה, אז זי וויל מאכן א ערמה אז זי וועט נעמען נעמען יעצט דעם ניסל און זי וועט עס אריינקנעפלען אין איר קלייד און נוצן פאר א קנעפל און דא רעדט מען פון א פרוי וואס דארף נישט האבן דעם קנעפל לאמיר זאגן ווייל די קלייד האלט זיך אפילו אן דעם אויכעט און זי טוט עס נאר ווייל זי וויל מאכן א ערמה זי וויל ארויס טראגן דעם ניס אויף א וועג וויאזוי מען מעג עס טון אום שבת איז די שאלה צו די חכמים האבן געלאזט מאכן אזא ערמה אום שבת ווען די גאנצע ציל איז באמת אז נישט זי וויל עס נוצן פאר א קנעפל נאר זי וויל עס באמת נאר צו געבן עסן פאר איר קינד מעג מען דאס טון אום שבת אדער נישט. און לכאורה דארף מען דאס זאגן אז דא איז נישט קיין שאלה פון א איסור דאורייתא, ווייל דאס איז זיכער אז דאס הייסט נישט קיין משא, ווייל למעשה טראגט זי עס ארויס דרך מלבוש. און נאכדערצו אפילו אויב איך וועל זאגן אז וויבאלד מען גייט בתר כוונה אז באמת דארף זי עס נישט האבן, וועל איך זאגן אז ס'הייסט נישט קיין מלבוש, אבער למעשה קען מען נישט זאגן אז זי איז חייב חטאת, ווייל ס'איז דאך נישט מער ווי כלאחר יד, זי טראגט דאך עס נישט ארויס אין די הענט, זי טראגט דאך עס ארויס אין אזוי ווי אויף א אופן פון א קנעפל, און דאס איז נישט די וועג וויאזוי א מענטש טראגט ארויס א ניסל אום שבת, ס'איז דאך נאר הוצאה כלאחר יד, די שאלה איז נאר צו די רבנן האבן גע'אסר'ט אויף אזא אופן אז ווען מען טוט עס בדרך ערמה אדער נישט. לכאורה וואלט דאך די גמרא געקענט דאס אויפדרינגען, אונז מיר זעהן שפעטער אויף דף ק"כ איז דא א מחלוקת התנאים ווען ס'ברענט א פייער אום שבת וויפיל בגדים מען מעג אנטוהן זיך כדי עס צו ראטעווען און ארויסטראגן און ראטעווען פונעם פייער איז דא דארטן א מחלוקה ר' מאיר מיט ר' יוסי, ר' מאיר זאגט ער מעג אנטוהן וויפיל קליידער ער וויל אפילו צוואנציג העמעדער איינס אויפן צווייטן און אפילו ער דארף עס נישט האבן איז דאס מיינט דאס אז ער מעג מערים זיין כאילו ווי ער דארף יעצט האבן די אלע העמעדער און ער טוט עס אן און אזוי טוט ער עס ארויסטראגן און ראטעווען פונעם פייער און רבי יוסי זאגט ניין אז ס'איז נאר דא א געוויסע צאל פון מלבושים וויפיל א מענטש מעג האבן וואס דאס דאס נארמאלע סדר אז א מענטש זאל גיין אנגעטון ביז ביז אזויפיל לבושים אבער מער פון דעם טאר מען נישט מערים זיין און לכאורה וואלט מען דאך געקענט דא אויפדרינגען די בעיא פון אביי אבער די גמרא זאגט אז ס'איז נישט אזוי תיבעי למאן דאמר מערימין ס'וועט נאך אלץ זיין א שאלה אפילו לויט ר' מאיר וואס האלט אז דארטן ביי א פייער מעג מען מאכן הערמה, אפשר דא איז אנדערש ווען מען טאר נישט, און תיבעי למאן דאמר אין מערימין און די זעלבע זאך פארקערט, אפילו לויט די מאן דאמר רבי יוסי וואס האלט אז דארט טאר מען נישט מאכן די הערמה צו מציל זיין מפני הדליקה, אפשר דא וועט זיין אנדערש ווען מען מעג יא, און די גמרא איז מפרש, תיבעי למאן דאמר מערימין בדליקה, דער ר' מאיר וואס זאגט אז דארט מעג מען יא מערים זיין, קען איך דיר זאגן, התם הוא דאי לא שרית ליה אתי לכבויי, דארט האב איך נישט קיין ברירה, וויבאלד ס'ברענט דאך א פייער, און איך האב מורא אז די מענטש וועט ווערן אזוי בהול וועגן על ממונו דארטן אז ס'ווערט חרוב אזויפיל זאכן, און אז וועסט אים נישט מתיר זיין אנצוטון וויפיל מער קליידער, האב איך מורא ער וועט קומען צו א ערגערע איסור און ער וועט נאך קומען אויסלעשן די פייער מתוך בהילות, ער וועט נישט כאפן וואס ער טוט, ער וועט עובר זיין אויף א איסור פון לעשן א פייער אום שבת, דעריבער האט מען עס מתיר געווען. אבל הכא אבער דא, די פרוי וואס וויל ארויס טראגן די אגוז ביי איר קינד זאל עס קענען אויפעסן, איז נישט דא די חשש, אי לא שרית ליה לא אתי לאפוקי, איך דארף נישט מורא האבן אז אויב וועסט איר עס נישט מתיר זיין צו טון אויף דעם אופן פון א קנעפל, וועט זי עס קומען געהעריג ארויס טראגן ווייל זי ווייסט דאך סתם אזוי שבת טאר מען נישט ארויס טראגן. אנדערע ווערטער די גמרא קלערט אז אפשר דאס וואס ר' מאיר איז מתיר דארט מערים צו זיין איז נאר טאקע וועגן דעם ווייל איך האב מורא אז א נישט וועט ער צוקומען צו א גרעסערע מכשול פון אויסלעשן א פייער, או דילמא, אדער זאל איך זאגן ניין, א פארקערטע סברא, אפילו למאן דאמר אין מערימין בדליקה, אפילו דער רבי יוסי וואס דארטן וואס זאגט אז מען טאר נישט מערים זיין אפילו ביי א פייער, קען איך נאך אלץ זאגן א סברא התם דרך הוצאה בכך. דארט איז דאך די סדר אז ס'איז א דרך הוצאה אזוי ארויסצוטראגן א קלייד, למשל די מענטשן וואס פארקויפן קליידער קענען זיך אנטון אסאך קליידער אויף איין מאל, אויב ווילן זיי א פראקטישע זאך, זאלן נישט דארפן שלעפן די קליידער אין די הענט, טוען זיי זיך אן עטליכע קליידער אויף אמאל, און יעדע מאל וואס ער פארקויפט א קלייד, נעמט ער טוט ער עס אויס, און דער מוכר כסות טראגט דאך עס ארויס ממש לשם משא, און דאס איז די וועג וויאזוי ער טראגט עס ארויס דרך מלבוש, איז פאר דעם קען מען זאגן א סברא אז דארטן האט מען נישט מתיר געווען מערים צו זיין בדליקה, ווייל למעשה די וועג וויאזוי דו ביסט מערים איז אז דו טוסט עס געהעריג אן, און דאס הייסט א דרך הוצאה, און דאס קען הייסן אפילו א משא וואס איז בדרך מלבוש, אבל הכא אבער דא אין דרך הוצאה בכך. דא הייסט עס נישט קיין דרך הוצאה ווייל קיין איין מענטש נעמט נישט ארויס אויפן גאס אויף אזא אופן א ניסל אז ער קנעפלט עס אריין אויף ארויסצוטראגן. ווען א מענטש וויל ארויסטראגן א ניסל בדרך הוצאה טראגט ער עס ארויס געהעריג אין די הענט, ער לייגט עס נישט אריין ווי א קנעפל, איז אפילו אויב איך'ל אננעמען דא אז ווייל ס'איז הערמה קוקט עס אויס אזוי ווי עס איז א הוצאה, אבער איז עס נאך למעשה נאך אלץ נישט מער ווי א הוצאה כלאחר יד, איז אין אזא פאל אימא שפיר דמי, קען מען יא זאגן אז מען וועט מעגן מערים זיין און ארויסטראגן אויפן פארעם פון א קנעפל אפילו לויט ר' יוסי וואס לאזט נישט דארטן מערים זיין. און די גמרא זאגט טאקע תיקו אז ס'בלייבט שטיין און מ'האט נישט פושט געווען די איבעיא צו מ'מעג מערים זיין דא ביי א אגוז צו נישט. און יעצט וועט מען מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף ס"ה. האט מען געהאט געלערנט אין די משנה אז א פרוי קען ארויס גיין מיט א מוך אין איר אויער, אבער די גמרא ברענגט דא אראפ א ברייתא אז עס איז נאר בתנאי אז עס איז צוגעבינדן פון איר צו איר אויער, וואס דעמאלס דארף איך נישט מורא האבן אז עס וועט אראפפאלן, ווייל טאמער עס איז טאקע נישט צוגעבינדן איז דא א חשש אז עס וועט ארויספאלן אינמיטן די גאס, און זי וועט עס אויפהייבען און טראגען ד' אמות, די זעלבע ברייתא איז אויך דא לגבי מוך שבסנדלה וואס די משנה האט מתיר געווען, שטייט אין די ברייתא אויך נאר בתנאי אז עס איז צוגעבינדען צו איר סנדל וואס דעמאלס דארף איך נישט מורא האבען ס'וועט ארויס פאלן, און זי וועט עס טראגען ד' אמות, און די ראשונים רעדען שוין אויס אז מ'רעדט דא פון א אפענע שיך וואס דארטען איז מעגליך אז די מוך זאל ארויס פאלן, אבער טאמער די שיך איז פארמאכט פון אלע זייטען איז טאקע דארף עס טאקע נישט זיין צוגעבינדען. אין די משנה איז אויך געשטאנען אז א פרוי מעג ארויסגיין מיט א מוך וואס זי האט אריינגעלייגט פאר איר דם נידה זאל זיך איינזאפן אין דעם, איז געווען איינער פון די אמוראים וואס האט געקלערט אז דא מוז מען אויך זאגן אז נאר בתנאי אז דער מוך איז צוגעבינדן צו אירע פיס ווייל אז נישט האב איך מורא ס'וועט אראפפאלן און זי וועט עס טראגן ד' אמות. למעשה זאגט רבא אז ניין אז וויבאלד א מוך איז א מיאוסע זאך האב איך נישט מורא אז ווען ס'וועט אראפפאלן וועט זי עס אויפהייבן און טראגן נאר זי וועט עס לאזן אויף די גאס. און די גמרא קלערט אריין וואס וועט זיין אויב זי האט געמאכט א הענטל פאר דעם מוך אפשר יעצט זאל איך יא זאגן אז וויבאלד ווען ס'וועט אראפפאלן קען זי עס אנכאפן ביי די הענטל און ס'איז נישט אזוי מיאוס, עט עס עט מען עס נישט טארן ארויסטראגן אין שבת נאר ווען ס'איז צוגעבינדן צו איר פיס, אבער למעשה זאגט די גמרא אז מ'עט יא מעגן, די גמרא איז פושט אז ס'איז אזא מיאוסע זאך די מוך אז אפילו ווען ס'האט א בית יד זאג איך נאך אלץ אז ווען ס'וועט ארויספאלן עט זי עס דארט לאזן און ממילא מעג מען ארויסגיין דערמיט אפילו ווען ס'איז נישט צוגעבינדן צו איר פיס. די גמרא ברענגט אז רבי יוחנן איז ארויס געגאנגען אויפן גאס מיט א וואטע אין די אויער וואס ער האט נישט געהאט צוגעבינדן צו די אויער, און זיינע חברים האבן געקריגט אויף אים, זענען נישט צופרידן געווען פון אים, און אזוי אויך רבי ינאי פלעגט אויך ארויס גיין דערמיט טאקע נישט ממש אויף די גאס, ער איז ארויס געגאנגען אין א כרמלית אויף א פלאץ ווי מען טאר נישט טראגן מדרבנן, איז ער אויך געגאנגען מיט אזא מוך אין די אויער וואס איז נישט געווען צוגעבינדן, און למעשה די חכמי דורו האבן געקריגט אויף אים, און די גמרא פרעגט א קשיא אויף ביידע, ווי קענען זיי גיין קעגן א ברייתא? אונז האבן דאך פריער געלערנט די ברייתא אז ס'מוז זיין צוגעבינדן צו די אויער, ענטפערט די גמרא אז די ברייתא רעדט ווען די וואטע איז נישט אריינגעשטופט אזוי טייט אריין אין די אויער וואס דעמאלטס איז טאקע דא א חשש ס'וועט ארויספאלן דעמאלטס מוז עס זיין צוגעבינדן, אבער ר' יוחנן מיט ר' ינאי האבן עס געהאט גאר שטארק אריינגעלייגט מהדק געווען און דארט איז נישט געווען קיין חשש אז ס'וועט ארויספאלן. און מען מוז דא צולייגן אז די חברים פון ר' יוחנן און די בני דורו פון ר' ינאי האבן געקריגט און זיי האבן געהאלטן אז אפילו ווען ס'איז אריינגעלייגט טייט מוז מען עס נאך אלץ צובינדן. אין די משנה איז געשטאנען אז זי מעג ארויסגיין מיט א פלפול אדער א גלגל מלח אין איר מויל, פלפול דאס איז פעפער, דאס פלעגט מען אריינלייגן זאגט די גמרא וועגן ריח הפה, און די גלגל מלח האט מען אריינגעלייגט וועגן אזא ציין ווייטאג, פאר א רפואה. און די גמרא ברענגט ס'איז דא נאך פארשידענע זאכן וואס מ'האט אמאליגע צייטן גענוצט פאר ריח הפה, אדער איז דאס געווען אזא מין תבלין וואס הייסט זנגבילא דאס איז דזשינדזשער, אדער איז דאס דרצונא וואס דאס איז סינעמען, און די אלע זאכן מעג מען ארויסגיין דערמיט אום שבת. האט מען געלערנט אין די משנה אז א גאלדענע פאלשע ציין איז א מחלוקה, רבי איז מתיר אז מען מעג ארויסגיין דערמיט שבת און די חכמים אסר'ן, און רש"י האט דא געלערנט אז די טעם פארוואס די חכמים אסר'ן איז ווייל וויבאלד ס'איז שיין, א גאלדענע ציין, האב איך מורא זי וועט עס ארויסנעמען און ווייזן פאר איר חבר'טעס און וועט עס מטלטל זיין ד' אמות, און לויט דעם זאגט טאקע די גמרא אז דאס איז טאקע נאר ווען ס'איז א גאלדענע ציין וואס דאס איז זייער חשוב און דארט האב איך מורא זי וועט עס ארויסנעמען און ווייזן, אבער טאמער ס'איז א זילבערנע ציין וועט אפילו די חכמים מודה זיין אז מ'מעג ארויסגיין דערמיט שבת ווייל דארטן עט זי עס נישט צייגן. און וואס איז די סברה פארוואס רבי איז יא מתיר? די סיבה איז פשוט, ווייל א פרוי וועט נישט וועלן ארויס נעמען איר גאלדענע ציין און ווייזן פאר איר חבר'טעס, ווייל זי וועט דאך ווערן פארמיסט, יעדער וועט זען אז ס'פעלט איר א ציין, און אויף אזא אופן דארף איך נישט מורא האבן לויט רבי אז זי וועט עס צייגן, און אביי זאגט טאקע אז מ'קען צאמנעמען דריי תנאים וואס האלטן די סברה אז דארט ווי א פרוי ווערט פארמיסט דארף איך נישט מורא האבן זי וועט עס צייגן רבי און ר' אליעזר און ר' שמעון בן אלעזר רבי האבן מיר דאך יעצט געלערנט ביי די ציין אז זי וועט עס נישט וועלן ארויס נעמען ווייל זי וועט פארמיסט ווערן ר' אליעזר האבן מיר שוין אויבן געהאט אז א פרוי מעג ארויס גיין לויט ר' אליעזר מיט א כובלת א צלוחית של פלייטון אזעלכע פלעשעלעך בשמים וואס זי הענגט אויף אויף איר צו פארדעקן איר שלעכטע ריח הגוף וואס זי האט און און ר' אליעזר האט נישט מורא געהאט אז די פרוי וועט עס אראפ נעמען און ווייזן די גוטע שמעק פאר איר חבר'טעס ווייל זי וויל דאך נישט אויפדעקן איר שאנדע וויבאלד זי באהאלט דאך דא א שלעכטע ריח. און ר' שמעון בן אלעזר זאגט די זעלבע געדאנק. ר' שמעון בן אלעזר האט אויבן געהאלטן אז א פרוי מעג ארויסגיין מיט א כבול, דאס איז אזא מין כיפה של צמר וואס ליגט אונטער די טיכל, און איך דארף נישט מורא האבן זי וועט עס ארויסשלעפן און ווייזן פאר איר חבר'טעס, ווייל וויבאלד ס'וועט ווערן אויפגעדעקט און זי וועט ווערן פארשעמט, איר האר וועט ווערן אביסל אויפגעדעקט, איז נישט דא דער חשש. האבן מיר געלערנט אין א משנה אז א פרוי מעג ארויסגיין מיט אזא מטבע וואס זי לייגט אונטער איר מכה אויף די פיס, וועט מען שוין באלד זען אין די גמרא פונקטליך וואס דאס מיינט, מען מעג ארויסגיין דערמיט אין שבת, און אזוי אויך די מיידלעך וואס מען האט אריינגעלייגט אין זייער לאך פון די אויער, לייגט מען אריין ווילאנג זיי באקומען נישט די אוירינגלעך ווען זיי זענען נאך קליין, לייגט מען אריין אדער א בענדעלע, און אפילו א שפענדעלע וואס איז בכלל נישט שיין, וויבאלד ס'ליגט אין די אויער מעג מען ארויסגיין דערמיט אום שבת, און אזוי אויך אין די פלעצער, ווי אראביע וואס דארט איז די מנהג אז מען גייט ארויס מיט אזא טיכל וואס פארדעקט דעם גאנצן פנים און אלעס איז פארדעקט אויסער די אויגן דאס ווערט אנגערופן רעולות איז מעג מען אויכעט ארויסגיין דערמיט אום שבת און אזוי אויך די ווייבער די ווייבער פון מדי די אידישע ווייבער מעגן ארויסגיין פרופות וואס דאס איז געווען אזוי א וועג וויאזוי מען האט גענומען א שטיין און מען האט צוגעקנעפלט דערמיט מען האט עס גענוצט פאר א קנעפל צוצוקנעפלען אז די קלייד זאל נישט אראפפאלן מעג מען ארויסגיין דערמיט אום שבת. און ס'מוז נישט זיין דווקא די ערביות אדער די מדיות, נאר די משנה רעדט פון די סדר אז דארטן איז אזוי געווען די סדר, אבער אנדערע ווייבער מעגן אויכעט, און די משנה ברענגט טאקע אז מ'מעג נוצן פאר א קנעפל אדער א שטיין אדער א ניסל אדער א מטבע אויף דעם אופן אז מ'לייגט ארויף די שטיין אויף איין עק פון די קלייד און נאכדעם נעמט מען די אנדערע עק און מ'בינדט עס מיט דעם צו אזוי ווי א קנעפל, אבער מ'טאר דאס נישט טון ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת, די גמרא וועט שוין מפרש זיין פארוואס. ערשטע דין וואס די משנה האט געזאגט אז מען מעג ארויס גיין מיט א מטבע שעל הצינית, די גמרא איז מפרש א צינית דאס איז א מכה וואס מען האט אונטן אויף די פיס דארטן ווי מען טרעט אויף דער ערד, און אלס כדי צו פארהיילן די מכה לייגט מען לשם רפואה לייגט מען אונטער אזא מטבע און מען מעג ארויס גיין דערמיט אום שבת. און די גמרא פרעגט פארוואס נוצט מען דווקא א סלע דווקא א מטבע ווייל ס'איז א הארטע זאך און ס'ראטעוועט אז מען זאל נישט טרעטן אויף דערנער, אויף דעם מוז מען דאך נישט נוצן קיין סלע קען מען דאך נוצן א שטיקל שארבל. וואס דען וועסטו וועלן זאגן אז מען מוז האבן א מטבע ווייל ס'קומט ארויס די פייכטקייט דערפון און דאס אליין איז א רפואה איז די פייכטקייט מיט די ראסט וואס קומט ארויס פון זילבער, אויף דעם מוז מען דאך נישט נוצן קיין מטבע, קען מען דאך נעמען סתם א בלעכעלע פון זילבער, וואס דען וועסטו זאגן אז די מעלה פון די מטבע איז אז ס'האט אויפגעמאלן דערויף א צורה און די צורה העלפט, נו אויף דעם קען מען דאך נעמען א שטיקעלע האלץ און ארויף מאכן די זעלבע צורה וואס איז דא אויף די מטבע, אויף דעם ענטפערט די גמרא למעשה די מטבע האט די אלע מעלות וואס אונז האבן יעצט אויסגערעכנט סיי אז ס'איז הארט, און סיי אז ס'קומט ארויס פון די זילבער דערפון די אזא די די פייכטקייט און סיי אז ס'האט א צורה, און ממילא איז דאס געווען די פראקטישסטע זאך וואס מ'האט געקענט נוצן אויסצוהיילן די מכה און מ'מעג ארויסגיין דערמיט אום שבת. למעשה ברענגט די גמרא אז שמואל'ס טאטע פלעגט נישט לאזן זיינע טעכטער די שוועסטערס פון שמואל זאלן ארויסגיין מיט זייער אויער ווען זיי האבן געהאט די בענדעלעך און די גמרא וואונדערט זיך אין די משנה איז דאך געשטאנען אז מ'מעג יא, ענטפערט די גמרא וויבאלד זיי האבן געהאט זייער שיינע בענדעלעך וואס איז געווען קאלירפול איז געווען א חשש אז זיי זאלן עס אויסטון און טראגן ד' אמות ברשות הרבים און זיי וועלן ווייזן פאר זייער חבר'טעס, אין אונזער משנה רעדט מען דווקא פון אזעלכע חוטים וואס ס'האט נישט קיין קאלירן און ס'איז נישט דא דער חשש. די גמרא ברענגט שוין נאך זאכן פון אבוה דשמואל אז ער האט נישט געלאזט שלאפן זיינע טעכטער צוזאמען אויף איין בעט, און די גמרא האט געוואלט ברענגען א ראיה פון דא צו די דין וואס ר' הונא זאגט אז פרויען וואס וואוינען צוזאמען כדרך תשמיש, דאס ווערט אנגערופן בלשון הגמרא נשים המסוללות זו לזו, זאגט רב הונא אז זיי ווערן מיט דעם פסול פאר כהונה, רש"י לערנט אז ס'מיינט אז זיי ווערן פסול פאר צו וואוינען חתונה האבן מיט א כהן גדול, ווייל מיט דעם ווערן זיי שוין אויס בתולה, ס'מיינט נישט אז זיי האבן פארלוירן די בתולים דערמיט, אבער זיי ווערן שוין, ס'הייסט שוין נישט קיין געהעריגע בתולה און זענען פסול פאר א כהן גדול, תוס' האט געלערנט מיט אנדערע ראשונים אז זיי ווערן פסול פאר יעדע כהן ווייל א כהן טאר דאך נישט נעמען א זונה, און לויט רב הונא הייסט דאס זנות, ווערט זי א זונה אויב זי טוט דאס. די גמרא האט פארשטאנען אז פון דעם וואס אבוה דשמואל האט נישט געלאזט זיינע טעכטער שלאפן אויף איין בעט איז די פשט אז דאס איז א געהעריגע זנות וואס פסל'ט לכהונה, אויף דעם זאגט די גמרא ס'מוז נישט זיין אז אבוה דשמואל האט געהאלטן ווי רב הונא, לעולם קען איך דיר זאגן אז א פרוי ווערט נאכנישט פאר דעם קיין זונה, און זי ווערט נאכנישט פסול לכהונה פאר דעם, און די סיבה פארוואס ער האט זיי עס נישט געלאזט טון, כדי זיי זאלן זיך נישט צוגעוויינען צו באקומען די תאוות תשמיש און נאכדעם וועלן זיי גליסטן צו מענער. אזא זאך ברענגט די גמרא אז ער פלעגט מאכן, אבוה דשמואל האט געמאכט פאר זיינע טעכטער ספעציעלע מקווה'ס פון רעגן וואסער האט ער געמאכט אין די ניסן טעג, און אזוי אויך אין די תשרי טעג ווען זיי האבן זיך געטובל'ט אינעם טייך פרת האט ער זיך געמאכט אזעלכע מחצלות אזוי ווי א קארפעט וואס זאלן שטיין אויף דעם בשעת ווען זיי טובל'ן זיך ווייל אנישט עס זיין דארטן די מאראסט פון אונטער די טייך קען זיין א חציצה אונטער זייער פיס. און פארוואס האט ער זיי געמאכט אין יומי ניסן א ספעציעלע אייגענע מקווה, פארוואס האט ער זיי נישט געלאזט גיין טובל'ען אין טייך פרת, ווייל ער האט געהאלטן אז די טייך פרת, אזוי ווי די אמורא רב זאגט שוין אז ווען ס'רעגנט אפילו פון ארץ ישראל ווערט די גאנצע טייך פרת אנגעפילט ווייל די טייך פרת ציט זיך פון ארץ ישראל ביז בבל, אין אנדערע ווערטער די אלע רעגן וואסערס, פילט אן דעם נהר פרת, און ווען ס'קומט יומי ניסן איז עס שוין אזוי אנגעפילט, און ס'הייבט נאך אן צו צולאזט ווערן, די שנייען פון אלע בערג רינען אראפ פון א גאנץ ווינטער פון די רעגן-וואסער צולאזט זיך אלעס אריין אין דעם טייך, און ס'קען אויסקומען א מצב אז ס'זאל זיין מער רעגן וואסער ווי די טייך וואסער. און די הלכה איז טאקע אז א ארגינעלע טייך מעג מען זיך טובל'ען דערין אפילו ווען ס'איז זוחל, ס'פליסט, ס'שטייט נישט אויף איין פלאץ, ווייל אזוי זאגט דאך די תורה אך מעיין אין א קוואל קען מען זיך טובל'ען, א טייך האט א דין אזוי ווי ס'קומט דאך די וואסער קוועלט דאך, ממילא איז עס אזוי ווי א קוואל און מען מעג זיך טובל'ען דערין אפילו ווען ס'איז זוחל, אבער אין רעגן וואסער איז דא א דין אז ס'מוז זיין אך מעיין און מקווה מים, ס'מוז זיין אנגעזאמעלט און שטיין דווקא אויף איין פלאץ, באשבורן, ס'טאר נישט זיין פליסיג עס זאל זיך רוקן פון איין פלאץ צום צווייטן, און יעצט וויבאלד אין די ניסן טעג. אז איך האב מורא אז דער טייך האט באקומען א דין ווי יעצט ווי א מקווה, ווייל ס'איז דא מער מקווה וואסער, מער רעגן וואסער ווי טייך וואסער, און דער טייך וואסער ווערט בטל, האט עס א דין ווי איין גרויסע מקווה, און וויבאלד דער טייך פליסט זיך, איז א פליסיגע מקווה איז נישט באשבורן, איז נישט כשר לטבילה, און פארדעם האט ער זיי געמאכט ספעציעלע מקווה'ס, וואס דארטן איז אריין גערינען רעגן וואסער, אדער האט ער אריין ממשיך געווען וואסער פונעם טייך אריין אין א מקווה, וואס דארטן שטייט עס אויף איין פלאץ באשבורן, און דארטן איז עס כשר לטבילה. אויס אז אבוה דשמואל און אזוי אויך די אמורא רב זאגט אויך די זעלבע זאך אז מען קען וויסן אין ארץ אין אין בבל קען מען וויסן ווען ס'רעגנט אין ארץ ישראל ווען ס'איז ווינטער ווייל ווען מען זעט אז פלוצלינג פילט זיך אן דעם טייך דער נהר פרת פארשטיין זיי אז ס'קומט אסאך רעגן אין ארץ ישראל און פארדעם פילט זיך אן דער נהר פרת און ס'קומט אן ביז בבל קומט אויס אז די צוויי אמוראים אבוה דשמואל און אזוי אויך רב האבן ביידע געהאלטן אז אז ס'קען געשען אזא מצב אז די טייך זאל זיך אנפילן מיט זייער אסאך רעגן וואסער, זיי קריגן אויף שמואל, דאס מיינט ער קריגט אויף זיין אייגענע זון, ווייל שמואל האלט יא אז יעדע טייך ווערט געבענטשט פון זיך אליין, דאס מיינט אז אפילו ווען ס'קומט אסאך רעגן וואסער, קומט ארויס קוועלעדיגע וואסער פון דעם אסאך מער ווי די רעגן וואסער, און איך דארף נישט מורא האבן די חשש אז ס'וועט זיך פארמערן מער רעגן וואסער ווי די טייך וואסער. למעשה ברענגט אבער די גמרא אז שמואל אליין איז זיך סותר ווייל שמואל אליין האט יא געזאגט אז אז אין מי פרת מעג מען זיך נאר טובל'ען אפילו ס'איז זוחלין און מעג מען זיך נאר טובל'ען ביומי תשרי וואס דעמאלטס איז נישט דא די חשש אז ס'איז דא מער רעגן וואסער און דעמאלטס איז עס א קוואל מעג עס זיין זוחל איז משמע אז שמואל אליין האט אויך געהאלטן אז ביומי ניסן וועט מען זיך נישט טארן טובל'ען דערין ווייל דעמאלטס איז יא דא א חשש אז ס'וועט זיין מער רעגן וואסער און ס'וועט זיין א מקווה וואס איז פסול בזוחלין. אין די משנה איז געשטאנען פורפת על האבן, וואס פון דעם איז משמע אז מ'מעג עס טון אפילו לכתחילה אום שבת מעג מען נוצן א שטיין און ארויף קנעפלען און אזוי ארויסגיין אויף די גאס, און נאכדעם איז געשטאנען גלייך נאכדעם ובלבד שלא תפרוף עליהם לכתחילה בשבת אז מ'מוז עס שוין צוקנעפלען פאר שבת, פרעגט די גמרא ס'איז דאך א סתירה מיניה וביה, דא זאגסטו אז מ'מעג עס טון לכתחילה אום שבת, נאכדעם זאגסטו אז לכתחילה טאר מען עס נישט טון אום שבת, ענטפערט די גמרא אז דאס וואס שטייט אז ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת גייט טאקע נאר ארויף אויף א מטבע, און וויבאלד א מטבע איז דאך א מוקצה'דיגע חפץ, טאר מען עס נישט נעמען אום שבת און ארויף קנעפלען, ווייל דאס איז דאך מוקצה, מען טאר נישט מטלטל זיין מוקצה, און נאך מער, אפילו ווען מען האט עס אנגעגרייט פאר שבת, וויבאלד א מטבע איז א חשוב'ע זאך, העלפט נישט דאס אז מען האט געטראכט אז מען גייט עס נוצן פאר א קנעפל, נאר מען דארף עס טאקע בפועל צוקנעפלען אום שבת, און מיט דעם ווערט עס אויס מוקצה, מען דארף עס בפועל טון פון פאר שבת, פאר דעם זאגט די משנה מען טאר נישט א מטבע לכתחילה צוקנעפלען אום שבת, אבער די אנדערע זאכן ווי א אגוז און אפילו א אבן, וואס בעצם איז עס טאקע אויך מוקצה, אבער ביי א אבן איז גענוג אז מען גרייט עס אן מיט א מחשבה פאר שבת מאכט מען אפ אז מען וויל עס נוצן פאר א קנעפל, דאס איז גענוג אז מען טוט עס מען גרייט עס אן פאר שבת און מען מוז עס נישט צוקנעפלען פאר שבת, מען מעג אפילו לכתחילה עס ארויפקנעפלען אום שבת און ארויסגיין דערמיט. די גמרא פרעגט א שאלה, וואס איז די דין אויב א פרוי וויל ארויסטראגן א ניסל אויף די גאס אום שבת, ווייל זי וויל עס געבן שפעטער צו עסן פאר איר קליין קינד, אבער מען טאר דאך נישט טראגן שבת, וועט זי מאכן יעצט א הערמה אז זי וועט עס ארויפלייגן דינען אלס א קנעפל פאר איר קלייד, כאטשיג באמת דארף זי יעצט נישט האבן דעם קנעפל, ווייל די קלייד האלט זיך אן דעם אויכעט, אבער זי וועט עס יא נוצן פאר א קנעפל, און אזוי וועט זי עס מעגן ארויסטראגן אום שבת, און שפעטער וועט זי עס קענען געבן עסן פאר איר קינד, צו מען מעג דאס טון אום שבת צו נישט. און אפילו דער מאן דאמר וואס זאגט שפעטער אויף דף ק"כ אז מען מעג מערים זיין און ארויס טראגן אסאך קליידער כדי צו ראטעווען פון א פייער, קען זיין דארט האט מען נאר מתיר געווען ווייל דארטן איז דא א פייער, און אז וועסט אים דאס נישט מתיר זיין האב איך מורא ער וועט קומען פארלעשן די פייער, אבער דא ביי אונזער פאל וואס איז נישט דא דער חשש אפשר טאר מען עס נישט טון, מען טאר נישט מערים זיין אום שבת, און די זעלבע זאך קען מען פרעגן פארקערט, אפילו דער מאן דאמר וואס זאגט דארטן ביי א פייער אז מען טאר נישט מערים זיין, מען טאר נישט ארויס טראגן סתם אין די וועלט אריין זיך אנטון אסאך קליידער, איז אפשר נאר דארטן, ווייל ווען דו טוסט אן א קלייד איז דאך דאס די דרך הוצאה, ווייל ווען עס איז דא מוכרי בגדים וואס טוען זיך אן אסאך קליידער און זיי טראגן עס אזוי ארויס אין שבת ממילא קען עס זיין א משא, מה שאין כן דא וואס אפילו אויב איך זאל זאגן אז די הערמה מאכט עס פאר א משא איז עס אבער נישט קיין דרך הוצאה בכך ווייל למעשה טראגט זי דאך נישט ארויס די אגוז אין די הענט, זי קנעפלט דאך עס ארויף, און ס'הייסט הוצאה כלאחר יד און אפשר אויף אזא אופן וועט מען יא מעגן מערים זיין, און די גמרא איז געבליבן מיט א תיקו, נישט פושט געווען די בעיא.